א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמיני. ויהי ביום השמיני, ס'איז אויכעט שבת מברכין אייר, אייר איז אני השם רופאיך, דאס איז די ראשי תיבות פון אייר, ס'איז מסוגל צו אלע רפואות, ס'שטייט פון ר' פנחס'ל קאריצער אז די רעגן וואס ס'רעגנט אין די ספירה טעג, אדער אנדערע זאגן אין חודש אייר, ס'איז אסאך מימרות, דאס איז מסוגל צו רפואה, געווענטליך טריי איך אנצופילן א מקווה. דווקא אין חודש אייר, ווייל אויב ס'איז מסוגל צו רפואה, שטעל דיר פאר ווען ס'איז נאך א מקווה טהרה און וואס דאס איז. יעצט ראש חודש גייט זיין זונטאג און מאנטאג. יעצט אונז דארף מיר וויסן אז ווען ביי אונז איז געווען אחרון של פסח שבת איז אין ארץ ישראל שוין געווען שמיני, מ'האט געליינט שמיני, מילא האט מען זיך אונז צו צוטיילט מיט ארץ ישראל, און די אנדערע וואך למשל ווען ביי אונז גייט שמיני גייט ביי זיי תזריע מצורע און נאכדעם. עט גיין ביי זיי אחרי קדושים און ביי אונז עט זיין תזריע מצורע און אונז גיימיר אזוי זיין צו צוטיילט מיט ארץ ישראל ביז מעט אנקומען צו פרשת בחוקותי ביי זיי גייט זיין פרשת בחוקותי און ביי אונז גייט זיין פרשת בהר בחוקותי דעמאלטס עט זיין שבת מברכין סיוון איז די אלע וואס זיי גייען פארן אויף ארץ ישראל לג בעומר זיי זאלן אלע זייער מהדר זיין אז זאל נישט פארפעלן קיין תורה בציבור, קיין קריאת התורה בציבור, איז וויאזוי זאלן זיי טוהן? זיי זאלן טוהן זייער פשוט, זיי זאלן ווען מען, לאמיר זאגן ווען מען גייט דא שבת ביי מנחה ליינט מען דאך, און ווען מען ליינט שבת ביי מנחה זאל מען זעהן אז מען זאל ליינען נישט נאר עולה זיין דריי קריאים ביז שני, נאר מען זאל אפליינען די גאנצע סדרה, מילא ווען מען וועט פארן אויף ארץ ישראל, עסט זיין דארטן, עסטו זיין דארטן גלייך מיטן עולם, אדער דו קענסט טוהן אז ווען דו קומסט דארט אן איז דא דארט א חוץ לארץ'דיגע מנין, איז ביי שני וחמישי זאל מען צוליינען, און טאמער דו קענסט, עס איז דא מענטשן וואס זיי דאווענען א גאנצן חוץ לארץ'דיגן מנין וואס זיי האבן נישט געהערט, קענען זיי ליינען געהעריג די קריאה פון וואס מען האט געדארפט ליינען דא, און נאכדעם ליינען וואס מען ליינט אין ארץ ישראל, ס'הייסט ישלים פרשיותיו עם הציבור. יעצט וויל איך קודם אביסל אריינגיין אין דעם ענין פון ספירת העומר, זייער א קורצן שיעור, און נאכדעם וויל איך צוקומען צו וויאזוי ס'איז דורך דער פסח, ברוך השם ס'איז זייער גוט דורך, אן קיין שום מכשולות, ס'איז קיין עין הרע, ס'איז, די גאסן ווערן קלין, די שולן ווערן קלין, ס'איז אנבעליוועבל, ברוך השם. יעצט, קודם וויל איך רעדן אביסל וועגן ציצית. שטייט אין די סדרה אין פרשת תרומה, וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר. ידבנו לבו תקחו את תרומתי. שוין, יעצט איז דא א רשי, וואס רשי זאגט דא אזוי, שלש תרומות נאמרו כאן, דא רעדט מען פון דריי מיני תרומות, וואס זענען די דריי מיני תרומות, איינס איז די תרומה פון בקע לגלגולת, מען געבט א מחצית השקל, וואס פון דעם האט מען געמאכט די אדנים, דאס ווערט געברענגט אין אלה פקודי המשכן, דאס אין פרשת פקודי. דארט שטייט אז מען האט גענומען פון יעדן א מחצית השקל און פון דעם האט מען געמאכט די אדנים. יעצט וויפיל איז דאס צאמגעקומען פון דעם בקע לגלגולת בקע דאס איז א האלבער שקל וויפיל איז צאמגעקומען שטייט אין פרשת פקודי קפיטל ל"ח פסוק כ"ו בקע לגלגולת מחצית השקל בשקל הקודש.

ספעיס. יעצט די איבריגע, די דריי טויזנט, אויף דעם איז צו לאנג אן אריכות אריינצוגיין, און ס'איז נישט נוגע יעצט צו דעם דרוש וואס איך וויל זאגן. איך האב עס שוין אמאל געזאגט, און כ'וועל עס אפשר נאכאמאל זאגן. יעצט לאמיר גיין צו צו שטאט. נאכדעם איז געווען די צווייטע תרומה, איז אויך געווען צו קויפן. בקע לגלגולת צו קויפן קרבנות ציבור, אלע אידן האבן געדארפט געבן צושטייער צו קרבנות ציבור, און וועגן דעם איז געווען די אנשי מעמד, ווייל אידן זענען נישט געווען אלץ אין ארץ ישראל און אלץ אין ירושלים, איז די קרבנות האבן אנגעהאלטן א גאנץ יאר, און ס'זאל זיין לרצון פארן אייבערשטן אזוי ווי כלל ישראל ברענגט עס, איז די געלט איז געקומען פון אלע אידן אינאיינעם. יעצט וויפיל איז דארט צוזאמגעקומען? די זעלבע מאס ווי ס'איז צוזאמגעקומען פאר די אדנים. ווייל ס'איז דאך אויך געווען נאר א בקע לגלגולת, מ'האט נישט געקענט געבן מער און ווייניגער. נאכדעם איז געווען די עיקר תרומת המשכן, ס'איז געווען די תרומה פונעם משכן, דאס מיינט מען אויף צו בויען דעם משכן, וואס דאס רעדט זיך אין פרשת תרומה, איז געווען כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. יעצט לאמיר אהערנעמען א במדבר חומש, שטייט אזוי, אנפאנג במדבר, ס'איז קפיטל א' פסוק א' און פסוק ב'. וידבר ה' אל משה, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה במדבר סיני באהל מועד, באחד לחודש השני, דאס איז דעם ערשטן טאג פונעם צווייטן חודש, דאס איז א' אייר, ראש חודש אייר, בשנה השנית, דאס צווייטע יאר לצאתם מארץ מצרים, דאס טייטש אזוי, די אידן זענען ארויס אין ניסן, פון ניסן איז געווען, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, און תשרי. איז געווען די. צייט וואס משה רבינו, ס'איז געווען דער עגל משה רבינו, איז ארויף אין הימל, פערציג טאג, פערציג טאג און נאכאמאל פערציג טאג, ביז ס'איז געקומען יום כיפור, דער אייבערשטער זאגט סלחתי כדברך, קומען יום כיפור, משה רבינו נאכאמאל אראפ, און דעם נעקסטן טאג האט מען אנגעהויבן צו בויען דעם משכן, דער אייבערשטער האט אונז געזאגט, איך האב אן און ווען מיר בויען א משכן, וועט דער אייבערשטער ווייטער האבן די זעלבע השראת השכינה, דער משכן האט געדויערט צייט צו בויען, און נאכדעם איז דא אין די מדרשים אז. וואס משה רבינו האט עס אויפגעשטעלט יעדן טאג, ס'איז דא אנדערע מדרשים אז אפאר חדשים, ס'איז דא וואס איז לויט מדרשים איז עס פערטיג געווארן שוין חנוכה, לויט מדרשים איז עס פערטיג געווארן הערשט אין זיבן טאג פאר ראש חודש ניסן, און ווען ס'איז חודש ניסן האט מען עס באנייט, נאכדעם וואס ס'איז שוין געווען א יאר וואס די אידן זענען שוין געווען אין די מדבר, איז געווען בשנה השנית, האט דער אייבערשטער געהייסן אז מ'זאל נאכאמאל ציילן די אידן. ס'טייטש אזוי, די ערשטע מאל ווען משה רבינו איז אראפגעקומען איז געווען נאך יום כיפור, האט מען צוזאם גענומען ויקחו לי תרומה האט מען אנגעהויבן צו געבן תרומת המשכן, און אפאר חדשים שפעטער, יענץ איז געווען אין חודש תשרי, איז אין חודש חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, האט מען שוין גענדיגט די משכן, און נאכדעם אין ניסן האט מען עס אויפגעשטעלט, ס'איז געקומען אייר, ראש חודש אייר האט דער אייבערשטער געהייסן מ'זאל נאכאמאל ציילן כלל ישראל. יעצט שטעלט זיך דא א פראגע, פארוואס זעקס חדשים שפעטער וואס מען האט שוין געהאט געציילט די אידן גייט מען זיי נאכאמאל ציילן? איז זאגט רש"י ס'איז א לשון המדרש מתוך חיבתם לפניו מונה אותם כל שעה, ווייל דער אייבערשטער האט זיי זייער ליב געהאט האט ער זיי געציילט יעדע צייט, כשיצאו ממצרים מנאם, ווען זיי זענען ארויס פון מצרים האט ער זיי געציילט, כשנפלו בעגל זענען געפאלן עגל מנאם האט ער זיי נאכאמאל געציילט, לידע מנין הנותרים. איז יעצט כשבא להשרות שכינה עליהם ווען ער האט געוואלט בריאה מאכן רוען די שכינה אויף זיי מנאם האט ער זיי נאכאמאל געציילט באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאם האט ער זיי נאכאמאל געציילט יעצט. ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט. ס'איז געווען בערך זעקס חדשים, זעקס אהאלב חדשים נאכדעם וואס מ'האט זיי געציילט נאכן עגל.

אין פרשת פקודי אין שמות ל ח פסוק כ ו האב איך שוין נאכגעזאגט דעם פסוק בקע לגלגולת מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, זעקס הונדערט טויזנט און דריי טויזנט און פינף הונדערט און פופציג, דאס איז געווען ביי די ערשטע ציילונג. נאכדעם ווען מען האט אנגעהויבן צו בויען דעם משכן אין חודש תשרי. נאך יום כיפור, און די צווייטע איז געווען. אין פרשת במדבר שטייט אין קאפיטל א' פסוק מ ו ויהיו כל הפקודים שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים די זעלבע נומבער יעצט דאס ווערט געברענגט אין מדרש אין מדרש רבה אין פרשה א' אות י אז ס'איז געווען דער זעלבער מספר יעצט איז אזוי ס'איז געווען מענטשן וואס זענען געווען אין חודש תשרי און אין חשוון און כסלו זענען זיי געווען ניינצן יאר און ביי סוף ס'איז דורך געגאנגען ביז ניסן און אייר זענען זיי דאך שוין געווארן צוואנציג, און נאכדעם איז דאך געווען אסאך וואס זענען געשטארבן אויך, מיין איך. זאגט דער רמבן, פרעגט א קשיא, ואני תמה ואיך יתכן שהיה קהל גדול כמוהו ולא ימותו בו בחצי שנה למאות ולאלפים, איז דען דאס מעגליך אז ס'זאל נישט שטארבן כאטש אין די הונדערטער און די טויזנטער צווישן אזויפיל טויזנטער מענטשן? ווייל אויסער די זעקס הונדערט טויזענט איז דאך נאר געווען פון צוואנציג ביז זעכציג נאכדעם נאך געווען עלטערע און יונגערע, ענטפערט דער רמבן שיותר נכון שמתו מהם הרבה בשבעה חדשים, ס'איז געשטארבן טאקע אסאך אין דעי זיבן חדשים, ובני עשרים משלימים שנתם מתשרי ועד אייר, ס'איז געווארן אזאלעכע וואס זענען געווארן פון ניינצען ביז צוואנציג האבן משלים געווען אזוי אז ס'איז געווען פונקטליך די זעלבע אמאונט. ואירע הדבר זאגט דער הייליגער רמבן שהיו משלימים כמניין המתים, זיי האבן משלים געווען פונקטליך וויפיל ס'איז געשטארבן אזויפיל האט מען משלים געווען, זאגט אבער דער רמבן אבל לפי דעתי אין השוואת המנין הללו שאלה כלל, ס'איז נישט קיין שאלה בכלל, דו האסט א מוראדיגע. קשיא, וויאזוי קען זיין ס'איז געווען פונקטליך? זאגט דער רמבן א מורא'דיגן יסוד, כי במנין הראשון נמנה שבט לוי עמהם, ביים ערשטן מנין אין פרשת שמות האט מען דאך צוזאם געציילט שבט לוי, ווייל אזוי שטייט טאקע אין פסוק אין קאפיטל א' אין במדבר, פסוק מ ז, והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. די וואס זיי האבן משלים געווען, זיי זענען געווארן. צוואנציג יאר אלט במילא האט זיך אויסגעבאלאנסט דער חשבון, זאגט דער הייליגער רמבן איז געווען קרוב צו עשרים אלף, ווייל שבט לוי איז דאך געווען כמעט צוואנציג טויזנט, און אז דא האט מען נישט געציילט לוי, און אין פרשת שמות האט מען יא געציילט, און אין דעם האלבן יאר איז עס געווען די זעלבע, קומט אויס אז ס'פעלט אונז צוואנציג טויזנט פון די לווים וואס מ'האט דארטן יא געציילט ביים פרשת שמות און אין במדבר נישט. עס איז צוגעקומען צווישן נײַנצן און צוואַנציק יעריגע איז צוגעקומען צוואַנציק טויזנט, אזוי זאגט דער הייליגער רמבן. יעצט די ענין פון די צוויי געציילעכצער וואס מען האט געציילט איז א מורא'דיגע חילוק אויך, אויסער דעם וואס מטה לוי האט מען נישט געציילט ביי די צווייטע, ביי די פון פרשת במדבר איז דא א מורא'דיגער חילוק צווישן ביידע, דער חילוק איז געווען אזוי, ביים ערשטן ציילן. האט מען געגעבן א האלבן שקל. ס'איז א קוין, ס'איז א מטבע. ביים צווייטן ציילן איז שטייט אין במדבר א' פסוק י ח, וויאזוי האט מען געציילט? שטייט ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני ויתילדו על משפחותם לבית אבותם, יעדער האט געזאגט וועלכער שבט ער קומט, פון וועלכן הויזגעזינד ער קומט, במספר שמות, מיט די נעמען, מבן עשרים שנה ומעלה, לגולגלותם. יעצט וואס הייסט דאס? דא וויל איך ענק נאכזאגן א מורא'דיגן הייליגן רמבן שהביאו כל העדה איש שקלו, יעדער מענטש האט געברענגט זיין שקל. זאגט ער ווייטער כי כאשר ציוה אותם משה כן מפי הקדוש ברוך הוא אזוי ווי דער אייבערשטער האט עס אים אנגעזאגט פאר משה רבינו נקהלו כל העדה כולם אל פתח אוהל מועד האבן זיך אנגעזאמלט חוץ מערב רב אשר לא מבני ישראל המה, די ערב רב וואס זענען נישט פון די אידן, כי ניכרים היו בהם מיום שיצאו ממצרים, מ'האט זיי דערקענט פון ווען זיי זענען ארויס פון מצרים, והנה, הביאו כל העדה איש שקלו, יעדער האט געברענגט זיין שקל פאר משה רבינו, ואמרו זיי האבן געזאגט לפני משה פאר משה והנשיאים, אני פלוני נולדתי לפלוני. איך בין דער וואס איך בין געבוירן געווארן פאר דעם מענטש ממשפחת פלוני שהוא לשבט ראובן וזולתו, יעדער לויט זיין שבט, ומשה נתן שקלי כל שבט ושבט במקום מיוחד, משה רבינו האט עס אוועק געלייגט אויף א מקום מיוחד, וידע מספר הפרט והכלל, ער האט געוואוסט דעם מספר הפרט, און דעם כלל. אזוי אויך געפין מיר אונז ביי די ענינים פין געלט נעמען וואס צדיקים האבן גענומען ביים עולם, געפין מיר אונז, ס'איז דא צדיקים וואס האבן גענומען געלט פין מחללי שבתים, און ס'איז דא וואס האבן נישט גענומען, למשל דער מנחת אלעזר האט אמאל געפרעגט דעם אהבת ישראל, איך הער אז איר נעמט געלט פין מחללי שבתים, זאגט ער, איך וועל אייך זאגן דעם אמת, איך ווייס דען צו יענער איז א מחלל שבת צו נישט, האט דער מנחת אלעזר געזאגט, איר זאלט יעדן פרעגן. זאגט ער ווי איידער איך זאל הערן אז א איד זאגט אויף זיך אז ער איז א מחלל שבת מאך איך ענדערש א שווייג און איך נעם עס און איך דערשטיק מיך דערמיט. יעצט די געלטער געט מען פאר אנדערע מיני זאכן מען געט עס נישט פאר די זעלבע זאכן מען נוצט עס פאר אנדערע זאכן למשל מען נוצט עס פאר בית כסא'ס בויען פאר אנדערע זאכן יעצט טאמער איז דא גאר א הייליגער איד העלפט נישט די אלע זאכן ווייל למשל אין סקווער האט מען געבויעט די שול ס'האט עס געבויעט א איד וואס ער איז געווען א מחלל שבת בפרהסיא. איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך הער אז נאכדעם איז ער שוין געווארן א שומר שבת. בקיצור, מ'האט געבויעט די שול, און ס'איז דא א תשובה ווי דער סקווערער רבי פרעגט אן דעם טשעבינער רב צו ער מעג נעמען געלט פון אים, האט ער געזאגט ער מעג נעמען ווייל ער קען עס נעמען אויף זיין טאטנ'ס קאנטע, זיין טאטע, ער האט גע'ירש'נט פון זיין טאטן אסאך געלט און זיין טאטע איז געווען א שומר שבת, און ער איז נאר געווארן נאכדעם א אויס שומר שבת, איז במילא קען ער עס נעמען נאך פון זיין טאטנ'ס קאונט. מיט די אלע היתרים וואס מען האט אים געגעבן, ס'איז געשריבן דאס אין טשעבינער רב'ס ספר, דעסוועגן דאך יעדער געדענקט עס, אז ווען מען האט געבויעט דאס בית מדרש אין סקווער, סקווערער רבי איז נישט געקומען צום חנוכת הבית, ווייל קודם ס'איז געזעסן דארט דער מחלל שבת, האט ער געוואוסט ער טאר נישט קומען, און עהם ביינאכט ווען מען איז אהיים געגאנגען עפעס איז געווען, מען האט געלאזט א לעכט ברענען צו וואס, און ס'האט אפגעברענט דאס גאנצע בית מדרש פון קאפ ביז פיס, ווייל ערליכע אידן ווערן נישט נכשל אין די זאכן, אבער על כל פנים, ס'איז געווען וואס זיי האבן יא גענומען, און ס'איז געווען וואס זיי האבן נישט גענומען. איז למעשה דא שטייט אז משה רבינו האט געוויסט יעדן זיין שורש נשמה און ווי צו לייגן דעם שבט'ס געלט און וואס דער זאל אריינגיין, ס'האט געקענט אריינגיין אין הייליגערע פלעצער למשל אין קדשי קדשים און ס'האט געקענט אריינגיין אינגאנצן אינדרויסן אין די עזרה, איז דאס איז די ענין פון. צדיקים וואס זיי קענען מברר זיין ניצוצות, אבער דאס איז נישט פאר אונז, אין אונזער דור איז דאס נישט געזאגט געווארן, אין אונזער דור האט אונז אונזער הייליגער רבי געלערנט אז פון טרייפע געלט קומט נישט ארויס קיין גוטס, און דער רבי האט זייער אסאך געארבעט אז ס'זאל זיין נאר כשר געלט, איז על כל פנים משה רבינו לויט ווי זעט אויס דא פונעם רמב ן האט אויך נישט גענומען פון די ערב רב פארן בויען דעם משכן. אזוי זעהט אויס דא פון דעם רמב ן. יעצט קומט יעצט אבער אויס א מורא'דיגע זאך, די חילוק צווישן ערשטן צייל און צווייטן איז געווען אזוי, די ערשטע האט מען נאר געשיקט אריין די געלט, מען האט עס געקענט אריינלייגן און פארטיג, די צווייטע האט מען זיך געמוזט אויסוואשן די נשמה ביי משה רבינו, זאגן ווער איך בין, ווער מיין טאטע איז און אזוי ווייטער. יעצט קומט אויס לויט דעם רמב ן אז ס'איז געווען א גרויסע זכי' אז אידן האבן זיך געקענט מזכיר זיין פאר משה רבינו'ן שמם ושם אביהם, און נישט נאר דאס, זייער משפחה און דעם שבט אויך. יעצט לאמיר אביסל פארשטיין דעם רמבן. לויט דעם קומט אויס אז ס'איז א גרויסע זכי' אז מ'זאל זיך מזכיר זיין שמו ושם אביו. היינט געבט מען קוויטלעך פאר די רעבעס ס'איז שמו ושם אמו. יעצט לכאורה דארף מען פארשטיין אונז געפינען מיר אין די גמרא מסכת ברכות דף לד עמוד א' כל המבקש רחמים על חברו ווען איינער בעט רחמים אויף זיין חבר אין צריך להזכיר שמו שנאמר ווייל ס'שטייט אין פרשת במדבר קאפיטל י ב, פסוק י ג, משה רבינו האט מתפלל געווען אויף מרים האט ער געזאגט קל נא רפא נא לה, אן א נאמען, אן גארנישט. יעצט, אין די פוסקים אין מגן אברהם אין סימן קי ט, סעיף קטן א, ברענגט ער בשם המהרי ל און די משנה ברורה ברענגט עס דארט צו אין סעיף קטן ב, אז ווען מ'איז מתפלל אויף א מענטש, ער מאכט א חילוק, ווען מ'איז מתפלל אויף א מענטש בפניו דארף מען נישט זאגן זיין נאמען, אבער ווען מ'איז מתפלל שלא בפניו דארף מען יא זאגן כדי עס זאל מברר ווערן אין זיין תפילה אויף וועם ער בעט די רחמים, ווייל. תפילה מוז זיין ברורה, און אזוי שטייט אויך אין ערוך השולחן סימן קי ט, סעיף א'. יעצט, אויב זיי זענען געשטאנען פאר משה רבינו בשעת ווען זיי האבן געברענגט זייערע שקלים און זיי האבן געבעטן א ברכה פון משה רבינו, צו וואס האט אויסגעפעלט אז זיי זאלן דערמאנען דעם נאמען פון זיי און זייער טאטן? און צו וואס האט אויך אויסגעפעלט מען זאל זאגן פון וועלכן משפחה מען איז און פון וועלכן שבט? יעצט, אין ערוך השולחן שטייט קלאר ארויס. אין סימן קי ט אז מ'איז מזכיר אדער דעם טאטענ'ס נאמען אדער די מאמע'ס נאמען. דער מזכיר צו זיין די משפחה און דעם שבט שטייט אין ערגעץ נישט. און דער רמבן זאגט נאך אויך שאם נודע אליהם בשמו יהיה להם בדבר זה זכות וחיים. דאס איז די לשון הרמבן אז אויב משה רבינו העט וויסן זייער נאמען העט עס זיין פאר זיי א זכות. און ס'וועט אויכעט משפיע זיין אז מ'זאל לעבן. יעצט, ס'ווערט געברענגט, פרשת יתרו, שמות קאפיטל י ח פסוק ט ז, ווערט געברענגט דארט ווי יתרו געבט אן עצה פאר משה רבינ'ן אז ער זאל מאכן שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אלי העם, ווען דאס פאלק קומט לדרוש אלוקים, זיי ווילן פרעגן וואס דער אייבערשטער דארף מען טון אין תורה און מצוות, שטייט ווייטער פסוק ט ז, כי יהיה להם דבר בא אלי, ושפט, תי בין איש ובין רעהו והודעת את חוקי האלוקים ואת תורותיו. משה רבינו זאגט פאר יתרו פארוואס איך מוז טון די אלע זאכן אליינס איך קען נישט נעמען קיין יועצים משרתים, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, דער פאפא רב זכרונו לברכה דער ויחי יוסף האט עס נאכגעזאגט פון זיין טאטן דער ויגד יעקב זאגט אז קומט צו דיר א איד און. ער הייבט אן ער האט א דין תורה מיט יענעם, ער האט בא'גנב'עט דעם פעלד, דעם גוט, אלעס, זאגט ער, זאלסטו קודם אים פסק'ענען, נאכדעם זאלסטו אים אראפזעצן און אנהייבן אויסצופרעגן, וואס איז מיט שמירת שבת, ווער שעכט פאר דיר, ווי קויפסטו פלייש, וואס איז מיט טהרת המשפחה, זאגט ער, ווייל דאס וואס ער קומט צו דיר און ער האט א פראבלעם מיט א גוט, דאס איז נישט קיין גט, א גוט מיינט א פעלד, דער אייבערשטער שיקט אים אריין צו דיר זאלסט אים פרעגן וואס איז מיט זיין אידישקייט. האט ער געטייטש ויאמר משה לחותנו כי יבוא אלי העם לדרוש אלקים וויאזוי קומען זיי? כי יהיה להם דבר בא אלי זיי קומען אן און זיי רעדן פון א פעלד און פון א בהמה און פון א ביסל דינא דבר מצרא און פון אלע אנדערע זאכן ושפטתי בין איש ובין רעהו און ממילא והודעתי את חוקי האלקים ואת תורותיו געב איך אים שוין א פרעג זאג מיר וואס טוט זיך מיט טהרת המשפחה ווי גייסטו אין מקווה און אזוי ווייטער. דאס איז דער אויפגאבע פון א רב, פון אן ערליכן איד, ער זאל זיך זארגן פאר יענעמ'ס אידישקייט אויך. יעצט מיט דעם וואס זיי זענען געקומען צו משה רבינו, און זיי האבן זיך באקלאגט אויף פרנסה, און אויף אנדערע זאכן, זיי האבן געברענגט א מחצית השקל, משה רבינו האט שוין געקוקט, סיי. ווער ער איז און ווער זיין טאטע איז, אפשר קען מען זיין טאטען געבן א תיקון, אפשר וואלגערט ער זיך אין די הרי חושך, אפשר האט ער נישט תשובה געטוהן, און אויכעט ווער זיין משפחה איז, אפשר קען מען זיי א טובה טוהן, און נאכדעם קומט מען צו ביז צום שבט, אז מען קען דורך דעם א טובה טוהן פארן גאנצן שבט אויך. יעצט ווערט געברענגט אין ספר אור החיים הקדוש על התורה אין פרשת בראשית, קפיטל מ ט, פסוק כ ח, שטייט ביי יעקב האט געבענטשט זיינע קינדער איש אשר כברכתו, ברך אותם. לויט די ברכה וואס זיי האבן געברויכט האבן, מיט דעם האט ער זיי געבענטשט, ווייל א צדיק ווייסט וואס יענער ברויך האבן, ווייל ער זעהט, אור החיים הקדוש שראה יעקב את שורש נשמתו של כל אחד ואחד הלכך נתן לו את ברכתו הראוי, און די זעלבע שטייט אויך ביי וזאת הברכה ביי משה רבינו אין איש כברכתו, ער האט געוואוסט וואסערע ברכה צו געבן, די זעלבע זאגט אויך דער מהר"ל אין גבורות, פרק ק"ד, השם של אדם מעיד על מהותו, דער נאמען פון א מענטש ווייזט אויף זיין מהות, און אזוי שטייט אויך אין תורת חיים לאבות פרק א' משנה א', השם הוא עצם הנפש של האדם, דאס זעלבע זאגט ר' צדוק הכהן זאגט אויך, דער ספר דובר צדק פרשת אחרי, השם הוא רושם לשורש הנפש, דער נאמען איז די גאנצע רשימה פונעם שורש הנפש, און דאס זעלבע זאגט דער ספורנו. און דא אין פרשת במדבר אין קפיטל א' פסוק ב' זאגט ער אז במספר שמות אז לויטן נאמען קען מען וויסן וואסערע א ברכה צו געבן. יעצט דאס קען נאר גאר א גרויסער צדיק טון, פארוואס למשל אז איינער קומט אראפ אויף די וועלט און ער דארף לאמיר זאגן האבן. אז ער זיין חלילה אן ארעמאן, ער דארף דורך גיין נסיונות עוני, יעצט קומט אויס אז דער צדיק וועט אים בענטשן ער זאל ווערן אן עושר, איז דער עוש עשירות וועט אים זיין שלעכט ווייל ער וועט קיינמאל נישט אויפטוהן זיין תפקיד וואס ער האט געדארפט אויפטוהן, און די זעלבע איז פארקערט, און דא איינער וואס איז באשערט אז ער זאל דינען דעם אייבערשטן הצנע לכת מ'זאל קיינמאל נישט וויסן פון אים, איז טאמער קומט אויס אז מען ווייסט פון אים, למשל מען דערציילט אז רבי ר' בער האט געדארפט זיין הצנע לכת קיינער זאל נישט וויסן פון אים, האט זיך אזוי אויסגענומען פאר ער איז אראפגעקומען אויף די וועלט. איינמאל האט ער געטון א חטא אז ער איז געפארן מיט א וואגן אין חול המועד, איז ארויסגעקומען אז ער האט געמוזט ווערן מפורסם, ווייל דאס איז אן עונש צו זיין מפורסם, האבן צו טון מיט יעדן, און אזוי ווייטער. היינט איז אביסל אנדערש, היינט וואלט א רבי געפארן אום שבת נאר ער זאל ווערן מפורסם, באט אמאל איז געווען הצנע לכת א גרויסע זאך, איז אז א מענטש קומט אראפ אז ער זאל זיין הצנע לכת און ער ווערט מפורסם, דאס איז נישט גוט פאר. איז ווער קען דען וויסן דעם שורש נשמה? נאר א אמת'ער צדיק, איך מיין די צדיקים איז שוין נישט דא מער אין היינטיגן דור, אבער. איך זאג זאכן וואס ווערט געברענגט אין אלע ספרים אז נאר אן אמת'ער צדיק קען באמת געבן א ברכה. איז וועגן דעם האט מען זיך דעמאלטס מזכיר געווען פאר משה רבינו, און אלע דורות האט מען זיך מזכיר געווען פאר גאר גרויסע ערליכע אידן, און זיי האבן געקענט לויט דעם משיג זיין דעם מענטש'נס שורש נשמה וואס פאר אים איז גוט. ס'איז געווען, איך האב געליינט יעצט א מורא'דיגע מעשה ביי דער גערער ר' אברהם מרדכי'ן, ביים גערער רבי'ן, געווען עפעס א חסיד, ער האט. געשטאנען זייער שמאל, ער האט באנקראטירט און ס'איז שוין נישט געווען קיין פרנסה אין שטוב, ס'דורך נאך א שטיקל צייט, ס'איז געווארן נאך שוואכער, נאך א שטיקל צייט שרייבט ער א בריוו צום גערער רבי'ן אז ער האט א ברודער אין אמעריקע צו ער זאל אים מודיע זיין זיין מצב און ער זאל בעטן ער זאל אים שיקן געלט ער זאל זיך קענען צוריק אויפבויען און דער גערער רבי האט אים נישט געענטפערט. אפאר חדשים שפעטער האט ער נאכאמאל געשריבן א בריוו. בקיצור, דער רבי האט ווידער נישט געענטפערט. זיך מייאש געווען אז דער רבי ענטפערט נישט האט ער אליינס צו טון צו די זאך. ער האט געשריבן דעם ברודער שיק מיר אפאר דאלער איך מוז אנהייבן נאכאמאל זיך אויפצושטעלן. האט ער אים אריינגעשיקט און דער איד האט ווידער אנגעהויבן מצליח צו זיין אזוי ווי אזוי ווי אין די אמאליגע צייטן. ס'איז דורך אפאר חדשים איז דער איד לא עלינו קראנק געווארן באקומען קענסער, שיקט ער א קוויטל צום גערער רבי און ער זאגט אים רבי דאס און דאס איז מיר געשעהן, האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן דו האסט מיר דריי מאל געשריבן א בריוו צו זאלסט בעטן ביי דיין ברודער כ'האב דיר נישט געענטפערט ווייל כ'האב געזעהן אז דיין שורש נשמה שטייט יעצט אז דו מוזט אביסל דורך גיין נסיון העוני, דו האסט דאך נסיון העושר האסטו דאך געהאט, יעצט דארפסטו דורך גיין נסיון עוני און נאכדעם וועסטו צוריק ווערן נאך רייכער ווי דו ביסט געווען. אבער אזוי ווי דו האסט נישט געהאט קיין צייט אויסצואווארטן האסטו אליינס געטון עביד איניש דזבין דינא לנפשיה האסטו אליינס געטון די זאך האסטו דיר געמאכט פול מיט דינים ביסטו געבליבן יעצט קען מען דיר גארנישט טון איז דאס איז יעדע זאך האט צוטון מיט א שורש נשמה און דאס האט צוטון מיט צדיקים וואס זיי ווייסן ווי וואס ווער און ווען. דאס מיינט דער רמב"ן צו זאגן, יהי' לו בדבר הזה זכות וחיים, נאכדעם וואס ער איז זיך מזכיר פאר משה רבינו און אהרן, אדער פאר צדיקים וואס זיי קענען זיין שורש נשמה, עט ער האבן א זכות, און עט אויך קענען לעבן א אמת'ן לעבן, ער זאל ממלא זיין זיין תפקיד אויף די וועלט, נישט אז דער צדיק עט אים געבן א ברכה ער זאל זיין רייך, און נאכדעם עט ער שטארבן חלילה, צו ער עט זיין רייך און נאכדעם עט ער נישט קענען דורכגיין נסיון העוני, און נאכדעם עט ער נישט אויפטון גארנישט אויף די וועלט. שוין. יעצט לאמיר צוריק קומען צו די גאנצע זאך וואס איך האב געברענגט וועגן די ציילן, האב איך געברענגט אז ס'איז געווען צוויי מיני ציילן, די ערשטע ציילן איז געווען בקע לגלגולת דאס האט מען געגעבן א מטבע, און די אנדערע איז מען שוין געגאנגען צו משה רבינו זאל ער זיך אויסוואשן זיין נשמה, זיין טאטנ'ס נשמה, זיין משפחה'ס נשמה און זיין שבט'ס נשמה. יעצט לאמיר צוריקקומען דא צו ספירת העומר.

אונז ציילן מיר וועגן דעם ספירה. כדי שיטהרו נפשות עמך ישראל מזוהמתם. יעצט. נארמאל אז מען וויל ציילן צו א זאך וואס מען בענקט צוצוקומען, ציילט מען פארטי ניין, פארטי עיט, פארטי סעווען, פארטי סיקס, מען ציילט פארקערט. דא ציילט מען איינס, צוויי, דריי, מען ארבעט אויפן וועג ארויף, נישט אויפן וועג אראפ. יעצט. פארוואס דאס איז אזוי איז פשוט וועגן דעם ווייל מען נישט נאר מען ציילט מען זאל צוקומען צום שבועות, ס'איז דא צוויי זאכן פארוואס מען ציילט, איינס איז מען זאל זיך אפטיילן פון די קליפות און די טומאות פון מצרים וואס מען האט אום פסח אוועקגעווארפן, און נאכדעם אז מען זאל קענען צוקומען אין די זעלבע צייט צו די קדושה פון דעם קבלת התורה. יעצט קודם וועל איך ענק פארזאגן דעם ספר החינוך אינעווענדיג, משרשי המצוה, על דער על צד הפשט, וואס איז די פשט פארוואס מען ציילט לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, די עיקר פון אידן איז נאר די תורה. מפני התורה, וועגן די תורה, נבראו האט מען באשאפן שמים וארץ, די הימל און די ערד, וישראל און די אידן. כמו שכתוב וויאזוי ס'שטייט אין פסוק אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי, והיא. און די תורה הוא עיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים, די עיקר סיבה וואס מען איז אויסגעלייזט געווארן פון מצרים איז געווען כדי שתקבלו מען זאל מקבל זיין התורה מסיני ויקיימוה מען זאל זי מקיים זיין כמו שאמר השם יתברך למשה אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט פאר משה וזה לך האות דאס וועט זיין די צייכן כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה כלומר שתקבלו התורה שהיא העיקר שבשביל זה הם נגאלין ווען דאס מקבל זיין די תורה וואס דאס איז דער עיקר וועגן דעם לייז איך ענק אויס והיא תכלית הטובה שלהם דאס איז דער תכלית פון דעם גוטסקייט והוא ענין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות מקבל זיין די תורה איז א גרעסערער ענין ווי דאס וואס מען האט אונז ארויסגעצויגן פון עבדות לחירות לכך עשה השם יתברך למשה אות האט דער אייבערשטער געמאכט אות בצאתם מעבדות לקבלת התורה האט דער אייבערשטער געמאכט אן אות כי הטפל עושין אות לעולם אל העיקר, מען מאכט א ת, צום עיקר מאכט מען אייביג א טפל, ומפני כן כי היא עיקרן של ישראל, נישט דער עיקר איז געווען דאס יציאת מצרים, נאר דער עיקר איז געווען אז מען זאל מקבל זיין די תורה, ובעבורה נגאלו, און וועגן דעם מקבל זיין די תורה זעמער אויסגעלייזט געווארן, ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, און מיר זעמער ארויפגעגאנגען צו די אלע גדולה וואס מען איז צוגעקומען דערצו. וועגן דעם נצטוינו זעמער אונז באפוילן געווארן למנות צו ציילן ממחרת יום הראשון של פסח, פון מארגנס פונעם ערשטן טאג פון פסח, עד יום נתינת התורה, להראות צו ווייזן בנפשינו אין אונזער נפש אין אונזער זעל החפץ הגדול די גרויסע גליסטונג אל היום הנכבד צו דעם געערטן טאג, בלבנו אין אונזער הארץ. כעבד ישאף צל וימנה תמיד מתי יבא העת הנכסף אליו שיצא לחירות אזוי ווי א קנעכט וואס ער האלט אין איין ציילן ווען וועט שוין קומען דער טאג וואס ער וועט ארויסגיין צו פרייהייט. כי המנין מראה באדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע לזמן ההוא. דאס ציילן ווייזט אז די גאנצע האפענונג און די גאנצע ווילן פונעם מענטש איז עס זאל אנקומען צו די צייט. וזה שאנו מונים לעומר כך וכך ימים. עברו מן המנין, און וועגן דעם ציילט מען וויפיל ס'איז דורך געגאנגען, ואין אנו מונים כך וכך ימים יש לזמן, מען ציילט נישט וויפיל טעג ס'איז נאך דא אנצוקומען, אזוי ווי פארטי ניין, פארטי עיט, פארטי סעווען אזוי ווייטער, מען ציילט וויפיל מ'איז אוועק געגאנגען פון די טומאת מצרים, כי זה מראה לנו הרצון החזק להגיע אל הזמן, דאס ווייזט א זייער א שטארקן ווילן אנצוקומען צום זמן, יעצט זאגט ער ואל יקשה עליך לומר אם כן א. אחר שעברו רוב הימים של ז' שבועות אלו למה לא נזכיר מיעוט הימים הנשארים? פרעגט ער א קשיא פארוואס זאל מען נישט ציילן לאמיר זאגן פינף וואכן, איין טאג, צוויי טאג, דריי טאג, און נאכדעם גיין פארקערט ס'איז נאך דא נאך אפאר טעג, נאך פערצן טאג, דרייצן טאג וכדומה, זאגט ער לפי שאין לשנות ממטבע החשבון באמצעו, אז מ'קען נישט אינמיטן איבערדרייען דעם חשבון, ואם תשאל וועסטו פרעגן אם כן למה אנו מתחילים ממחרת השבת ולא מיום ראשון, פארוואס הייבט מען אן פון ממחרת השבת און נישט פונעם ערשטן טאג? פון פסח, התשובה כי יום הראשון נתייחד כולו להזכרת הנס הגדול. די ערשטע טאג איז געמאכט געווארן אויף מזכיר צו זיין הנס הגדול והוא יציאת מצרים שהוא אות ומופת בחידוש העולם, ס'איז אן אות ומופת אין חידוש העולם בהשגחת השם יתברך על בני אדם, און אז דער אייבערשטער איז משגיח אויף יעדן מענטש, ואין לנו לערב בשמחתו, זאל נצטרך מען זאל מען אויסמישן די שמחה, ולהזכיר עמו שום דבר אחר אז מען זאל נאך א זאך מיט דעם מזכיר זיין, ועל כן נתקן החשבון מיום שני. יעצט לכאורה פארוואס זאגט מען נישט דעמאלטס היום איז כך ימים ליום בית של פסח, ס'זאל זיין פונקטליך דער חשבון, זאגט דער הייליגער חינוך ווייל ס'איז נישט גלייך צו זאגן ליום בית של פסח פון א מנין וואס מ'הייבט אן מיום הביאכם את עומר התנופה והוא קרבן העומר, דאס איז דער קרבן העומר שהוא קרבן נכבד ס'איז זייער א געערטער קרבן שבו זכר אין דעם געדענקט מען שאנו מאמינים כי השם יתברך ברוך הוא בהשגחתו על בני אדם, דער אייבערשטער משגיח אויף יעדן מענטש, רוצה להחיותם, ער וויל זיי זאלן בלייבן לעבן, ומחדש להם בכל שנה ושנה, און מחדש די וועלט יעדעס יאר, זרע תבואות להחיות בו, זאל האבן תבואה אז מען זאל קענען לעבן, דאס זאגט דער הייליגער חינוך, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג צו באטאנען. יעצט, ס'ווערט געברענגט אז מען זאגט ממחרת השבת, פארוואס ממחרת השבת? ווייל דאס איז דער אנדערע טאג פון פסח, פארוואס האט מען עס א נאמען געגעבן שבת? וואס האט מען נישט געזאגט ממחרת הפסח? עס ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש ווייל דער שבת קודש איז מקדש און מטהר די נשמות פונעם מענטש, איז הגם אונז ציילן מיר פונעם צווייטן טאג פסח, אבער אונז זעמיר מזכיר דאס ווארט ממחרת השבת. יעצט וואס געשעהט ווען מען ציילט ספירה? געשעהט בעיסיקלי צוויי זאכן, איין זאך געשעהט, אז אזוי ווי ס'שטייט וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה אז דאס האט צוטוהן מיט די קליפת מצרים וואס אונז גיימיר יעצט אוועק דערפון אונז טריימיר זיך אפצושיידן פון די קליפות און פון די טומאות פון מצרים מיר גיימיר ארויס דערפון און נאכדעם שטייט נאכאמאל עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום דארט קומט מען שוין צו צו דעם צווייטן שבת וואס שבת איז דאך מקדש ומטהר און דער צווייטער שבת איז עס שוין דער ועשה טוב ס'איז שוין נישט דאס וואס מ'גייט אוועק פון וספרתם לכם ממחרת השבת, נאר עד ממחרת השבת השביעית. קומט אויס אז מ'טוט מיט דעם ציילן ספירה צוויי זאכן, קודם איז מען זיך מנתק פון אלע קליפות און ערות מצרים, און וועגן דעם הייבט מען אן וספרתם לכם ממחרת השבת, דער שבת זאל אונז העלפן אז מ'זאל עס קענען מקדש און מטהר זיין. נאכדעם עד ממחרת השבת השביעית, דאס איז שוין די בענקעניש צום הייליגן שביעית, וואס דאס איז שוין דער ועשה טוב, סאו דא איז דער סור מרע און דער ועשה טוב אינעם זעלבן צייל, ביידע האבן דעם זעלבן צייל, מיט דעם מוזטו פארשטיין דעם חינוך אויך, פארוואס ציילט מען נישט אראפ נײַן און פֿערציק אַכט און פֿערציק זיבן און פֿערציק, ווייל דא בויעט מען ארויף, קודם מוז מען אוועק גיין פון טומאת מצרים און נאך מוז מען זיך אריין בויען אין צו די קדושה פון קבלת התורה. יעצט, אין זוהר הקדוש, אין זוהר חדש אין פרשת יתרו שטייט. אז די אידן ווען זענען געווען אין מצרים זענען זיי טמא געווען, און זיי האבן זיך מטמא געווען מיט אלע מיני טומאות ווייל די מצריים האבן זיי מטמא געווען, דאס מיינט נישט חלילה מיט א זינדיגן פון זנות ווייל מיט דעם זענען זיי געווען אפגעהיטן, מען מיינט זיי האבן געלעבט אין טומאה, זיי האבן געלעבט פול מיט עבודה זרות מיט אלעם. יעצט זאגט דער הייליגער רבי שמעון ווייטער, עד היו שרויים תחת ארבעים ותשעה כוחות של טומאה, זיי זענען געווען אונטער נײַן און פֿערציק כוחות פון טומאה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שעבוד, של כל הכוחות, דער אייבערשטער האט עס ארויסגעצויגן מיט איין מאל פונעם שעבוד פון די אלע כוחות הקליפה, ועוד זאגט ער שהכניס אותם בארבעים ותשעה שערי בינה, ער האט זיי נאך אריינגעברענגט, יעדעס מאל האט עס ארויסגעצויגן פון איין כח הטומאה האט ער עס אריינגעברענגט אין אן אנדערן כח פון שערי בינה. ס'שטייט בכלל אז ווען די אידן זענען געווען אין מצרים זיי האבן מקריב געווען דעם קרבן פסח איז געקומען משה רבינו מיט גאנץ כלל ישראל ס'איז געקומען אן ענן אזוי ברענגט דער פרקי דרבי אליעזר ס'האט זיי אויפגעהויבן און געטראגן אויף ארץ ישראל זיי האבן גע'שחט'ן אין ארץ ישראל דעם קרבן פסח זיי האבן עס געגעסן און נאכדעם ביי חצות האט זיי דער ענן צוריקגעברענגט און נאכדעם האבן זיך צוזאמגעזאמלט אין רעמסס ס'איז געווען א מורא'דיגע מלחמה פון די סטרא אחרא מיט די קדושה, און דער אייבערשטער האט עס ארויסגעצויגן פון די נײַן און פֿערציק כוחות פון טומאה זאגט דער זוהר הקדוש און עס אריינגעברענגט אין די נײַן און פֿערציק שערי בינה, זאגט דער זוהר וזה שאנו סופרים אותם מיום טוב של פסח, ואנו סופרים ימים ושבועות, וועגן דעם ציילט מען עס פון פסח ווייל דעמאלטס איז דאך געווען די.

לן בחילא דדכיו האט עס ארויסגענומען פון די קליפות און אריינגעטראגן צו די ריינע נײַן און פֿערציק שערי טהרה. יעצט קומט אויס לויט דעם אז אין דעם ספירת העומר איז דא צוויי מיני זאכן ארויסצוגיין פון די טומאה און אריינצוגיין אין צו די קדושה און דורך וואס טוט מען דאס דורכן שבת קודש פסח און נאר וועגן דעם קומט דא אריין דער פסח ווייל דעמאלטס זענען די אידן ארויסגעגאנגען דאס ערשטע מאל, אבער דער ענין איז דער שבת קודש, דאס איז מקדש ומטהר, איז וועגן דעם זאגט מען ממחרת השבת, כאטשיג די בייתוסים האבן זיך דאך טועה געווען און זיי האבן געזאגט פון דעם לשון אז דאס מיינט מען דעם ערשטן זונטאג פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, דאס מיינט מען א געהעריגער זונטאג טאג, אבער אונז ווייסט מען די קבלת חזל ממחרת השבת מיינט מען ממחרת

און ממילא קומט אויס אז דא יעצט אין פסח שפילט זיך דאס אפ. וועגן דעם דארף א מענטש האבן שכל אז מען זאל די אלע זאכן ווי מען זאגט נעמען אין די הענט אריין, און מען זאל זיך פירן ווי עס דארף צו זיין. איז בקיצור, אונז האמיר יעצט די נײַן און פֿערציק טעג פון ספירה, און מען דארף זיך מקדש און מטהר זיין. יעצט כ'האב געוואלט צולייגן נאך אביסל, די ספירה איז אויך אפגעטיילט אין העלפט, די ערשטע העלפט איז געמאכט סור מרע, וועגן דעם איז דאס איז לב טוב, לב איז צוויי און דרײַסיק, נאכדעם קומט ר' שמעון בר יוחאי'ס הילולא דרײַ און דרײַסיק און נאכדעם איז דא טוב זיבעצן, ס'איז אפגעטיילט אויף צוויי, קודם דארף מען זיך מקדש און מטהר זיין און נאכדעם דארף מען ווייטער אנהייבן ועשה טוב, וועגן דעם וועט עטס אויך זעהן אז דער ענין פון פסח האט צוויי ערשטע טעג און נאכדעם צוויי לעצטע טעג, אין חוץ לארץ האט עס צוויי און אין ארץ ישראל האט עס איינס און איינס, אנפאנג און צום סוף. מען זאגט נישט קיין הלל נאר די ערשטע טעג, די צווייטע טעג זאגט מען נישט קיין הלל, פארוואס? ווייל די ערשטע טעג האט אונז דער אייבישטער געמאכט ניסים, ער האט אונז ארויס געצויגן פון מצרים און ער האט געהארגעט די מצריים, יעצט אבער ווען דער אייבישטער לאזט דיך איבער יעצט לאזט ער דיך איבער דו זאלסט אליינס אויפארבעטן דיינע נײַן און פֿערציק טאג, נישט גאנצע נײַן און פֿערציק וויפיל ס'בלייבט איבער פון נאך פסח, דעמאלטס דארף מען זיך אליינס אויפארבעטן, ס'איז אזוי ווי ס'איז דא א מעשה, איינער האט אמאל חתונה געהאט, און בקיצור, און ער פלעגט ברענגען זיין ווייב יעדן טאג פרישטאג פון אלע מיני גוטע זאכן, ממש ער האט אונטערגעלייגט א טעצל און א טישטוך אונטערן טישטוך, ווי פרעגט זי די מאמע נו ס'האט זיך געלוינט חתונה האבן, זאגט זי וואס רעדסטו מיין האסבענד איז די בעסט ער ברענגט מיר ער סערווט מיך אויף א זילבער פלעטער יעדן טאג פרישטאג, wow וואס איט גוד טו געט מעריד, פיין איז אלעס גוט, ס'גייט דורך די זיבן טאג זאגט דער יונגערמאן פארן ווייב זעסט וויאזוי איך האב דיך געסערווט, אזוי גייסטו מיך סערוו'ן פאר די רעסט אוו יור לייף. דאס איז נאר געווען צו ווייזן וויאזוי מען סערווט. דאס זעלבע אויך האט דער אייבישטער האט געזען אונז זעמיר געווען אין די מ"ט שערי טומאה נעבעך, זייער ביטער צוהארגעט, ווען ער נעמט אונז נישט ארויס וואלט מען שוין געבליבן פארפאלן, האט ער אונז געמוזט געבן אזאלעכע הארות און כוחות דקדושה אז מען זאל ארויס שפרינגען פון זיך אליינס פון די גרעסטע טומאה צו די גרעסטע קדושה. נאכדעם ווען מ'איז שוין אוועקגעלאפן פון פרעה האט דער אייבערשטער געזאגט יעצט ציילט מיר ספירה און די הארה וואס אונז האמיר געהאט דעמאלטס, אונז מוז מיר ארבעטן צוריק קומען צו דעם זעלבן הארה וואס אונז האמיר געהאט, און דאס איז די שווערע זאך ווייל מ'מוז זיך מקדש און מטהר זיין, וועגן דעם איז דא די ערשטע טעג מאכט מען א שהחיינו ווייל מ'איז ארויס פון פרעה און דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן, אויף די צווייטע טעג מאכט מען אונז שוין נישט קיין שהחיינו ווייל דאס איז ערשט די אנהייב ווי אזוי מ'גייט אריין אין די קדושה, דו הייבסט ערשט יעצט אן אריינצוגיין, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט דער רמבן זאגט.

חלומות'דיגע טעג, הייליגע טעג, וואס מען גייט ארויף העכער העכער העכער העכער, ביז מען קומט אן צו נײַן און פֿערציק. יעצט וועגן דעם אין אמת'ן אריין, ווען מען גייט ארויס פונעם סור מרע, דאס איז די לב, דאס איז די צוויי און דרײַסיק ביי די ספירת העומר, נאכדעם הייבט מען אן אריינצוקומען צו די קדושה, דאס איז טוב, און מען שפירט שוין די ניצוצין פון די קדושה וואס זיי קומען פון. דעם שבועות פון קבלת התורה, און וועגן דעם טוט זיך אויך פארשטיין דעם חינוך וואס דער חינוך זאגט, איך האב עס נאכגעזאגט פון חינוך, אז פארוואס וואלט מען נישט געטוישט אינמיטן נאכדעם ווען מען איז שוין דורך דעם, אזוי ווי מען רופט עס די חלק וואס איז די סור מרע ווי איך רוף עס, נאכדעם קומט מען צו אריין צום עשה טוב, וואלט מען געדארפט טוישן קודם ווייל אין אמת וואלט מען געדארפט ציילן נײַן און פֿערציק אַכט און פֿערציק זיבן און פֿערציק, זאגט דער חינוך אבער מען קען נישט ווייל דא איז מען נאך אינעם חלק פונעם רע, אבער נאכדעם ווען מען הייבט שוין אן א וואך צוויי פאר שבועות וואלט מען זיך געדארפט טוישן. און אנהייבן צו ציילן פון דעמאלטס, א קאונטדאון, ס'איז נאך דא פערצן, דרייצן, צוועלף, עלף, טעג, זאגט אבער דער חינוך מען קען נישט טוישן אינמיטן, אבער אפילו מען טוישט נישט אינמיטן, ס'איז צוויי מיני געציילעכץ. יעצט, כ'האב געטראכט לענינינו נאך א שטיקל צוצולייגן, דער קאפ איז די מוחין, נאכדעם איז דא די הארץ. דער קאפ איז משיג אלע השגות, אבער ער דארף עס אריבער געבן צום הארץ. סאו וואס איז דא די פראבלעם? דער פראבלעם איז אז ס'איז מצרים, ס'איז דא א מיצר, דער גארגל ווערט א מיצר, ביים גארגל ווערט אלעס שמאל, סאו ס'זאל אראפגיין די הארות פונעם מח צום הארץ דארף עס דורכגיין א מיצר, א מצרים, און אויב מ'פירט זיך נישט אויף געהעריג און מ'פארשטייט נישט וואס מ'טוט, ווערט עס פארפאלן, קומט אויס אז די הארות פון קאפ גייען נישט אריין אין הארץ אריין. וועגן דעם. די נײַן און פֿערציק טאג איז אויפצוארבעטן אז דער מיצר די מצרים דער גרון זאל ווערן ברייט און ס'זאל אריינגיין אין הארץ אלע השגות פונעם מח. יעצט כ'האב געקלערט סתם א אינטערעסאנט אין ארץ ישראל ווען מ'פארט אויף מירון דאס איז מ'פארט אויף נארט די די גאנצע וועג ווי מ'פארט איז ברייט די ראוד אויף איין פלאץ קומט אן ווי ס'הייסט די צוואר המדינה דארט איז די שמאלע פלאץ ווייל דארט אפשר דא פֿיר קילאמעטער וואס ס'האקט דורך די ראוד און אויף ביידע זייטן זענען פול מיט אראבער. דאס רופט מען די צוואר המדינה, יעצט מען פארט צו רבי שמעון, רבי שמעון דאס איז דאך דער מח, דאס איז דער הייליגער זוהר, און כדי מען זאל נישט אריינפאלען אינעם צמצום, אז ס'זאל אנקומען צום הארץ און מען זאל אנהייבן צו ברענען פארן אייבערשטן, איז דארף מען דורך פארן דעם צוואר המדינה, מען פארט דורך די שמאלע פלאץ, די שמאלסטע ראוד וואס איז דא אין ארץ ישראל, וואס אויף ביידע זייטן איז דא אראבער, און מען בעט דעם אייבערשטן אז מען זאל קענען. פועלן אז די מוחין וואס מ'איז מקבל ביי ר' שמעון אין לג בעומר זאלן גיין ביז אראפ אינגאנצן ביז צום הארץ אריין דער צוואר המדינה, די שמאלקייט סיי פון די ראודס און אויך די שמאלקייט סיי פון דיין האלז וואס ס'מאכט שמאל צווישן קאפ און צווישן דעם הארץ זאל נישט מאכן אז די השפעה זאל זיך חלילה אפשטעלן. און דאס איז דער ענין פון די צוויי מיני ציילונגען ס'איז סור מרע ועשה טוב. מ'דארף ארויסגיין פון די טומאה און אריינגיין אין די קדושה, דורך וואס טוט מען דאס? דורכן שבת קודש. יעצט וואס איז דער שבת קודש אזוי גרויס? וועל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך. אין אמת'ן האט דער אייבישטער גערוהט אין יעדנ'ס נשמה. נאכן דעם וואס די אידן האבן געמאכט דעם עגל האט מען געמוזט מאכן א משכן, דורכן משכן האט ער אריין געשיינט אין יעדנ'ס נשמה. יעצט ווערט געברענגט אין מדרש אין פרקי דר' אליעזר, משה רבינו האט אראפגעלאזט די לוחות און זיי זענען צובראכן געווארן, האט דער אייבישטער געמאכט נייע לוחות, אבער באמת האט דער אייבישטער אים געגעבן די ערשטע לוחות און דאס האט ער געוואלט ס'זאל בלייבן. יעצט. מען זאגט אזא ווערטל אז לא איז געפאלן אויף אונגערן וועגן דעם טארן זיי גארנישט, און תנאף און תגנוב איז געפאלן אויף אנדערע פלעצער וואס וועגן דעם טוט מען כל דבר אסור, אבער אין דעם ווערטל ליגט א שטיקל אמת וואס ווערט געברענגט אין די ספרים, פרקי דר' אליעזר און אנדערע, אז די לוחות זענען צובראכן געווארן, איין זאך וואס איז געבליבן גאנץ אין די ערשטע לוחות וואס איז קיינמאל נישט צובראכן געווארן, און דאס איז די זכור את יום השבת לקדשו. פארוואס? ווייל כלל ישראל האט אויף זיך גענומען דעם שבת נאך אין מצרים נישט וויסענדיג, משה רבינו האט געזאגט פרעה'ן זאל זיי געבן איין טאג מנוחה צו בעסער ארבעטן, און נאכדעם אין מרה ס'איז נאך געווען פאר קבלת התורה האבן די אידן שוין גענומען אויף זיך דעם הייליגן שבת, דערפאר איז דער שבת אזא אות צווישן אונז און צווישן אייבערשטן אז אפילו עס האט זיך אריינגעמישט נאכדעם דער ענין פונעם עגל איז דאס נישט תופס מקום לגבי די קדושה פון שבת קודש, וועגן דעם הייבן מיר אן. וספרתם לכם ממחרת השבת, רבונו של עולם געדענקסט דעם ערשטן שבת אין מרה, מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית נאכאמאל דער שבת, דער שבת גייט אפרייניגן פון אלע זינד און פון אלע מסכים המבדילים צווישן אונז און צווישן אייבערשטן, א גוטן שבת.